טייערע ברידער, ס'איז היינט ערב שבת פרשת פנחס, אונז וועלן רעדן וועגן פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן, וואס ער האט באקומען דא א שליחות בריתי שלום, לו ולזרעו אחריו, ברית כהונת עולם, נישט נאר פאר זיך, נאר פאר זיינע אלע דורות, תחת אשר קנא לאלהיו ויכפר על בני ישראל, ס'הייסט אז דאס איז א וועג. ווי אזוי צו ווערן פנחס, ס'דא אזא סארט זאך, צו ווערן פנחס, פנחס זה אליהו, וואס מיינט דאס? ס'דא אסאך לעוועלס אבער פשוט טייטש, כ'מיין אז די פשוט'ע טייטש איז, ס'דא אזא סארט זאך, ס'דא אזא סארט עבודה, ס'דא אזא סארט זאך וואס הייסט אליהו, אליהו ווען דו לערנסט די מעשה'ס פון אליהו הנביא אין ספר מלכים, ווען דו לערנסט וואס עס שטייט הנה אנכי שולח לכם את אליהו הנביא. ס'דא אזא סארט זאך וואס הייסט אליהו, אזא סארט זאך וואס הייסט פנחס, דער מדרש דער וואס זאגט פנחס זה אליהו, ער האט פארשטאנען אז די זעלבע איידיע, די זעלבע סארט מענטש וואס הייסט פנחס, איז די זעלבע סארט זאך וואס הייסט אליהו, און ממילא האט מען אריינגעטייטשט אין דעם פסוק דא, אז ברית בריתי שלום און ברית כהונת עולם, דאס אלעס ווייזט אויף די מדריגה, די סארט מענטש, די סארט מענטש וואס הייסט אליהו הנביא, מסביר זיין א טראפ בעסער, דאס איז די.

א מענטש האט א געוויסע סארט לעבן, עס זענען דא אסאך סארט לעבנס, אונז זענען זייער צוגעוואוינט אז ס'איז דא איין זאך אז מען דארף טון גוט און נישט שלעכט, טון מצוות עשה און נישט טון מצוות לא תעשה, כ'ווייס דאס איז א וועג, א וועג פון פארשטיין לעבן, א וועג פון פארשטיין וואס די מענטש איז, וואס איז די זאך פון זיין א מענטש, אבער אליבא דאמת איז נישט נישט גענוג, ס'איז נישט גענוג, ס'איז אויך אמת, נאר ס'איז נישט גענוג, ס'איז נישט אפילו נאנט צו בכלל געבן פאר א מענטש הדרכה, געבן פאר א מענטש א וועג, א וועג וויאזוי צו לעבן, וויסן וואס זיין לעבן איז. א מענטש איז אזא סארט זאך וואס הייסט א מענטש, און אזוי ווי אונז לערנען, מ'האט געלערנט לעצטע וואך אין די משל אין קבלה אלעמאל מ'לערנט, געלערנט אביסל די רמ"ק וואס ער רעדט און עס איז ארויסגעקומען א נייע ספר פון די רמ"ק קו המידה ער איז מסביר אז די גאנצע סוד דרייט זיך ארום דאס, כמיין א גרויסע חלק פון קבלה דרייט זיך ארום דאס, אז א זאך וואס איז דא דא איז א שפיגל אבער נישט נאר א שפיגל ס'האט זיך אמת'דיג אנגעהויבן פאר דעם. אזוי ווי איך זאג, דו ווילסט זיין א מענטש, ווילסט זיין א גוטער מענטש, יעדער איינער וויל זיין א גוטער מענטש, וויל זיין א גוטער איד, איז וויאזוי הייבט מען אן צו זיין א גוטער איד? נישט נאר אזוי ווי אונז רעדן וועגן עולמות באופן כללי, ס'איז עולם העשיה, פשט איז געווען קודם עולם היצירה, און קודם איז געווען עולם הבריאה, און קודם איז געווען עולם האצילות, און דאס איז געווען אזוי ווי די פלאן, אזוי ווי מ'זאגט אסאך מאל אין. חסידישע ספרים, אנדערע ספרים רעדן וועגן דעם כאילו, אזוי ווען איינער בויט א הויז, קודם מאכט ער א פלאן, עס דארף אן ארכיטעקט, א הויז דארף אן ארכיטעקט, און דער ארכיטעקט ער איז עומד, דאס האבן מיר געלערנט לעצטע וואך, נישט אויף די פראקטישע הויז, די פועל ממש'דיגע הויז, נאר אויף די איידיע פון די הויז, און ער שטעלט עס צו צום, צו דיין צו דיין לעוול, צו דיין מציאות, וויאזוי מען ברענגט ארויס די איידיע פון די הויז. אבער דאס איז באופן כללי. אבער א מענטש דער מענטש איז אינטערעסאנט ווייל איר קענט מיינען אז דער מענטש איז עפעס ארויס פון דעם ווייל א מענטש האט בחירה קען אליינס מחליט זיין וואס ער איז אבער אוודאי האט ער בחירה אבער דער וועג וויאזוי ס'ארבעט איז אז א מענטש א מענטש איז אויך א זאך וואס הייבט זיך אן פון א פלאן ס'הייסט אפילו אז ס'דא פארשידענע סארט מענטשן ס'זענען דא צדיקים ס'זענען דא רשעים עס איז נישט נאר דא צדיקים און רשעים ס'זענען דא כהנים לוויים ישראלים ס'דא פנחס'ס און אליהו'ס און משה'ס און אהרן'ס און מרים'ס. און אלע מינע נאך שבעה רועים ס'נאר כלליות רעדן פון די אושפיזין סאמטיימס זיבן סארט אידן ס'דא טויזענטע איך ווייס זעקס הונדערט טויזענט אפשר זייער אסאך סארט אפשר באופן כללי קען מען עס אריינלייגן אין אפאר קאטעגאריעס אבער ס'דא פארשידענע סארט מענטשן און וויאזוי ווערט א מענטש אזא סארט מענטש און יעדער איינער וויל זיין וויל זיין ער וויל זיין וויל זיין די בעסטע וואס ער קען אין פרשת קרח האבן מיר עס גערעדט אבער יעדער איינער וויל זיין דאס וואס ער דארף זיין אזוי ווי מיר האבן געלערנט דעמאלטס א מענטש דארף דארף קענען אויספירן די סארט זאך וואס ער קען זיין. און וויאזוי ווערט מען אזא סארט מענטש? וויאזוי ווערט א מענטש אזא סארט מענטש? וואס דאס איז די סארט מענטש וואס ער קען זיין און וואס ער דארף זיין און וואס איז אזוי ווי מ'זאגט א שליחות איז געקומען אויפן וועלט א שליח מלאך פנחס זה אליהו אליהו איז מלאך הברית פשט אז דאס איז א געוויסע הכרה אז אז א מענטש איז א שליח אז א מענטש האט א געוויסע דזשאב האט א געוויסע תפקיד ער איז געקומען עס אויספירן. און אוי לויט ווי אזוי אונז לערנען, אונז וועלן לערנען אויף אלעס, די וועג ווי אזוי דאס געשעט איז דורך וויסן, נישט נאר דורך וויסן, אדורך קודם ס'זאל זיין, די שורש, די פלאן. אין אנדערע ווערטער, ס'איז דא, פאר דעם לערנען אונז תורה, איינע פון די זאכן וואס אונז האבן פון לערנען תורה, בפרט אז מ'לערנט תנך, יא, מ'רעדט נישט פון הלכה, הלכה איז שוין נאכדעם וואס ביסט א געוויסע סארט מענטש, איז דא פאר דיך וועגן ווי אזוי זיך צו פירן, ביסט א איד, אדער ביסט א, יעדער איינער האט זיך זיינע הלכות, ביסט א כהן, ביסט א לוי, יעדער איינער. אבער אין די תנך זעהט מען, דאס איז באמת איינע פון די עיקר לימודים וואס מ'קען לערנען פון פון תנך, און די ווער ס'לערנט קבלה, די בפרט די אריז"ל'ס האט שטארק מרחיב געווען אויף די אבער שוין אין זוהר און פריערדיגע ספרים וואס האבן עוסק געווען אין גלגולים, א גרויסע חלק פון וואס זיי טוען איז בעצם דאס, ס'הייסט, תנך לערנט פארשידענע סארט מענטשן, ס'איז דא משה, משה האט זיך א געוויסע תפקיד, זיין תפקיד האט א אנהייב און א ענד. מ'זעט זייער קלאר, פרשת פנחס דאס איז די ענד פון די תפקיד פון משה, סיי בפועל בגשמיות, אביסל שפעטער גייט שוין משה שטארבן, ער גייט דאווענען יפקוד ה' אלוקי הרוחות לכל בשר איש על העדה, ער קען נישט ער קען נישט גיין ווייטער, און סיי אין די מושג די די לידערשיפ פון משה האט א גבול, מיט די מצב פון פנחס. פון זמרי, קען ער נישט גיין ווייטער, דא דא ענדיגט זיך די די שליחות, די זאך פון משה, די זאך וואס הייסט משה, די נביא, די די סארט שליחות, די סארט מענטש וואס הייסט משה, אזוי ווי ער איז א מענטש נאך אלעס, א גרויסע איש האלהים, אבער ער איז א בשר ודם, און ער איז א מוגבל, ער איז א מורכב, ער איז א געוויסע סארט מענטש, ער ענדיגט זיך, דא ענדיגט זיך עס. און ס'דא דא א פנחס פנחס נעמט דא איבער א געוויסע קען טון אזא זאך וואס משה קען נישט טון נאכדעם איז דא נאך נאך סארט מענטשן איז דא אסאך סארט מענטשן וויאזוי ווייסט מען וויאזוי וויאזוי ווערט א מענטש וויאזוי ווערט אליהו הנביא ס'איז געווען אזא מענטש געווען אזא מענטש היסטאריש אליהו הנביא בזמן אחאב בזמן די נביאים מלכים ס'איז געווען אזא מענטש אליהו וויאזוי איז אליהו געווארן אליהו ווי ווי נעמט זיך אליהו וואס איז דאס אליהו. דאס איז א סארט מענטש, ס'איז א סארט קער, מ'זאגט ס'איז א סארט דמות, א סארט קערעקטער, ער איז א נביא, ער גייט אליינס קעגן די גאנצע וועלט, קנא קנאתי להשם, ער קען זאגן פארן מלך ברחל בתך הקטנה אין פנים אריין אז ער איז נישט גערעכט, און ער קען זיך אליינס שטארקן, טון זיין דרך, זיין עבודה אפילו די גאנצע וועלט גייט פארקערט, און ער קען מיט דעם ברענגען, טוישן די גאנצע סדר ההנהגה פון די גאנצע וועלט, ער קען זאגן פאר די מלך וואס צו טון, ער קען ברענגען עס זאל רעגענען, עס זאל נישט רעגענען, מאכן אלע אידן זאלן שרייען השם אלוקים, דאס דאס איז אזא סארט זאך וואס הייסט אליהו, מען קען מען קען זיך מתבונן זיין וואסערע סארט זאך דאס איז, און אויך בזמן הזה, איך איך איך און דיך, אז איך וויל ווערן, איך וויל עפעס א סארט מענטש וויל איך דאך זיין, און צוביסלעך ווען א מענטש וואקסט אויף און הייבט אן צו וויסן וואס ער וויל זיין ווען ער איז גרויס, ווען ער איז שוין גרויס און ער ווייסט נאכנישט וואס ער וויל זיין ווען ער איז גרויס, אבער ער איז שוין גרויס נו, אזוי וועט ער, דארף ער זיך עפעס זיין. איז די איינציגסטע וועג אדער איינע פון די עיקר וועגן וויאזוי מענטשן ווערן זאכן, און ביי מענטשן איז עס ממש מען קען זען אז ס'איז אזוי, מ'דארף נישט קיין אמונה, קיין קיין קבלה צו זאגן אז ס'איז אזוי, א מענטש ווערט לויט א געוויסע אנדערע מענטש וואס איז שוין דא, לויט א געוויסע דמות, א געוויסע אימעדזש וואס ער האט פון א מענטש, יעדע איינער האט זיך איין מענטש וואס מען זאגט אז א מענטש דארף א רעבע, אסאך ריזענס פארוואס מען דארף א רעבע, אבער איינע פון די עיקר זאכן וואס א מענטש לערנט זיך פון זיין רעבע, איז אז דאס געבט אים אזוי ווי די ארידזשענעל אז ער זאל זיין די קאפי דערפון, און די וועג איינע פון די עיקר וועגן וויאזוי מענטשהייט ארבעט איז מען קאפיט, מען מאכט נאך, נישט נאכמאכן א שלעכטע וועג אין א חיצוניות'דיג וועג, מען רעדט פון נאכמאכן א ריכטיגע וועג, והלכת בדרכיו מה הוא אף אתה, דבק בתלמידי חכמים, עסטו לערנען ממעשיהם זאגט די רמבם אין די מצוה פון והלכת בדרכיו, דאס איז. דאס איז די וועג וויאזוי מענטשן ארבעטן, פרעג וויאזוי ווערט א מענטש א געוויסע סארט מענטש, באמת איז נאר ווי עס שטייט קבלה, שטייט אז אלעס איז אזוי, וויאזוי ווערט א זאך א זאך, וויאזוי ווערט א הויז א הויז, ווייל ס'איז דא א פלאן אזא מושג א הויז, די אייבערשטער האט עס געמאכט, צי מענטשן האבן עס געמאכט, וויאזוי עס פונקטליך מען פארציילט עס, און דורכדעם קענען די הייזער על ידי ההתדמות, זיי ווילן מאכן נאך דעם איידיעל הויז כביכול, ווערן זיי הייזער, זעלבע זאך א מענטש, אז כדי א איד זאל זיין א איד, אלע אידן זענען אייניקלעך פון אברהם אבינו, וואס הייסט אין א געוויסע וועג, דאס אידן זענען, דאס וואס איז מבחין אידן פון נישט אידן אין א געוויסע זין, דאס איז פשט אז אונז האבן געהאט אברהם אבינו, אונז האבן געהאט משה רבינו, אונז האבן געהאט די אלע די אלע רעבעס אונזערע ס'דא אסאך סארט רעבעס, אברהם אבינו איז אזא סארט רעבע וואס ער איז מגדיר וואס מיינט צו זיין א איד, יא זרע אברהם, זרע אברהם זענען אזעלכע מענטשן, אפילו אין זייער גוף איז זיך אזוי, זענען אייניקלעך פון בגופם פון אברהם אבינו, אבער בנשמתם איז דא אזא סארט מענטש אברהם, און די מענטשן וואס אונז זענען, זענען קאפיס, זענען נאכגעמאכט, זענען תולדות פון דעם אברהם אבינו. און במילא ווען אונז זאגן אז פנחס זה אליהו איז, ס'הייסט אז א מענטש, אז א איד וויל וויל ווערן א מענטש, איינער פון די גרויסע וועגן פון טון, און מ'דארף לערנען תנך, אין תנך איז דא אסאך סארט מענטשן, אונז זאגן ס'נישט דא נאר איין סארט מענטש, נישט דא נאר משה, ס'נישט דא נאר אהרן, ס'נישט דא נאר מרים, נישט דא נאר פנחס, ס'דא נאך נאך צענדליגע, ס'דא נאך ראשי המטות, ס'דא נאך זייער אסאך מענטשן אין תנך, צלפחד איז דא, הייסט בנות צלפחד, ס'דא אלע מיני מענטשן אין תנך. אין פסוק אין אין ספר התורה אבער יעדע איינע פון די מענטשן ווער ס'טראכט אריין זעהט יעדע איינע פון די מענטשן פון דעם הייסט זענען דאך מענטשן פון תנך נישט מענטשן פון פון סתם יעדע איינע פון זיי איז א סארט מענטש נישט סתם א מענטש א סארט מענטש ס'דא אזא סארט מענטש אזא סארט איד וואס הייסט פנחס ס'דא אזא סארט איד וואס הייסט אהרן זיין הוי מתלמידיו של אהרן אוהב שלום ורודף שלום דאס זאגט די משנה וואס א סארט מענטש אהרן איז געווען ס'דא אזא סארט מענטש וואס הייסט משה מ'קען לערנען מתבונן זיין די מעשה פון משה זעהן וואס א סארט מענטש ער איז געווען און אזוי ווייטער. און יעצט אז איינער דאס מיינט א מענטשן לערנען מען קען זעהן א מענטש זיך מחבר צו געוויסע מענטשן ס'געפעלט אים די הנהגה נישט קיין שאלה פון גוט אדער שלעכט ס'איז אנדערע סארט מענטשן אין דעם סארט מענטש נאכדעם וואס א מענטש איז א געוויסע סארט מענטש דעמאלטס הייבט זיך אן די שאלה צו ער איז א גוטע אזא סארט מענטש אדער א שלעכטע אזא סארט מענטש אזוי ווי אונז לערנען למשל משה און בלעם יא משה און בלעם פון די זעלבע סארט מענטש ביידע נביאים זיי שפילן די זעלבע ראלע, אין אנדערע ווערטער אונז לעבן, אונז אזוי ווי א געוויסע זין לייף איז א שפיל, אונז שפילן סקריפטס, ס'דא פארטס, פארשידענע פארטס, ווער שרייבט די פארט? דער סקריפט שרייבער, ער מאכט די אלע פארטס, כביכול דער אייבערשטער אין די תורה וואס דאס איז אזוי ווי א פלאן פאר פאר מענטשן, דארט שטייט אלע פארטס וואס מ'קען מ'קען נעמען, ס'דא אסאך סארט פארטס, יעצט קומען די שפילערס און זיי נעמען זיך יעדע איינער לפי תכונת נפשו, אדער איינער וואס פארשטייט קען אים זאגן דו ביסט געאייגנט צו שפילן דעם ראלע, נאכדעם מער ווייניגער אין א געוויסע זין נאכדעם וואס א מענטש דאס איז א גרויסע חלק פון ווערן א מענטש, מענטשן וואס האבן קיינמאל נישט געכאפט אדער האבן א געוויסע ראלע, זייער א גרויסע רחמנות, זיי מורא'דיג צומישט, אבער איינער וואס איז א מענטש, מען קען זען, איך ווייס איינער איז דער רבי, דער ראש ישיבה, איז דער ביזנעס מאן, יעדער איינער שפילט א געוויסע ראלע, און די ראלע האט ער נישט אליינס געשריבן, נישט אונז האבן געשריבן די ראלעס וואס אונז שפילן, מ'קען מאכן קליינע שינויים, מען קען, די עיקר זאך איז מען קען זיין א גוטער פון יעדע ראלע און א שלעכטער פון יעדע ראלע, ס'דא ראלעס וואס זענען גרינגער, וואס זענען קרוב להפסד, דא זענען קרוב לשכר, אבער על כל פנים. אלע מענטשן שפילן א געוויסע שפיל, איך בין א מאן, יא, א מאן, איך האב א ווייב, עס איז א געוויסע שפיל, ס'איז א געוויסע טייפ, ס'איז א געוויסע סקריפט וואס מ'האט מיך געשריבן, און געווענליך מענער שפילן זיך אזוי, נישט נאר געווענליך, נאכדעם קען מען זיין א גוטער מאן אדער א שלעכטער מאן, אבער דער מאן, געוויסע זאכן וואס ער טוט, געוויסע זאכן וואס ס'פאדערט זיך פון דעם, געוויסע זאכן וואס ער זיך, וואס ער האט רעכט צו פאדערן פון אנדערע, דאס איז וואס ער איז. און באמת באמת ווען איינעם זאגט מען אז מען האט נישט קיין ראול מאדעל, ס'איז נישט קיין זאך וואס מען קען לערנען, וואס מען קען אראפשרייבן הלכות, פאר דעם רוב תורה האט דעם יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתן של בנים, תורה קען זאגן נאכדעם ווען דו ביסט א געוויסע סארט מענטש, ווי אזוי זאלסטו זיך פירן דורך דעם מענטש, אז דו ביסט א איד האסטו הלכות, אז דו ביסט א כהן האסטו הלכות, אז דו ביסט א לוי האסטו הלכות, אבער ווי אזוי ווייס איך צו ווערן א כהן אדער א לוי, ווי אזוי ווער איך א כהן אדער א לוי לכתחילה, דאס קען מען נאר ווערן דורך נאכמאכן, מיט דעם. איז די עיקר איינע פון די עיקר מצוות איז להתדבק בתלמידי חכמים איז איינע פון די ערשטע מצוות איינע פון די און להתדבק בתלמידי חכמים מיינט אויכעט לערנען לערנען מעשיות ווען מ'לערנט תורה מען זעט ווי אזוי האט זיך געפירט פנחס ווי אזוי האט זיך געפירט משה דא פאדערט זיך אויס פאר א מענטש א פלאן ס'דא א געוויסע טייפ מענטש ס'דא א געוויסע פלאן פאר אזא סארט מענטש און אויב א מענטש און אונז זענען אלע צעמישט אזוי ווי דער אר"י הקדוש זאגט און שטייט אין פון די בעל התניא אז היינטיגע נשמות כולי זענען אלע צעמישט זייער שווער פאר א מענטש צו וויסן קלאר וואס זיין ראלע איז די אמת איז אז ס'איז אלעמאל אזוי געווען דאס הייסט יעדע קבלה יעדע זאך איז כלול פון אלעס זאגט מען יא ס'איז נישט פשט אז ס'דא איינער איז א מאן איז ער אויך א זון איינער איז א זון איז ער אויך א טאטע אז איינער איז א טאטע איז ער אויך א זיידע יעדע איינער האט אסאך ראלעס צו שפילן הגם געוויסע מענטשן מ'קען זען אז ער איז בעיקר דאס און כ'מיין אז אז יו גראו אפ, ווען מענטשן ווערן עלטער צוביסלעך, דאס איז די הויפט, דאס איז א זאך וואס מען דארף אסאך מתפלל זיין, ווייל ווען א מענטש שפילט א די ראנג ראלע איז דאך זייער סעד, ער קען דאך, דאך א שאד, איך וואלט געקענט שפילן די ריכטיגע ראלע וואלט ער געווען גוט, נאכדעם הייבט זיך אן די ערשטע נסיונות, ווען א מענטש איז אין די ראנג ראל בכלל, איז אפילו נישט קיין נסיונות, ס'איז סתם, סתם נישט צו די זאך. ועל כל פנים, דאס איז איינע פון די זאכן וואס אונז רופן א גלגול, ס'הייסט, וואס מיינט, וואס מיין איך צו זאגן, אז איך וויל זיך אליינס פארשטיין, איך וויל, זיך לערנען וויאזוי צו טון געוויסע זאכן, איך האב געוויסע איידיעס, געוויסע פראדזשעקטס וואס איך וויל אויספירן, געוויסע וועגן וויאזוי איך וויל לעבן, יעצט וויאזוי ווערט דאס? וויאזוי ווערט דאס? א גרויסע שאלה, ס'נישט קיין פשוטע זאך, מ'דארף, ס'נישט דא קיין אנדערע וועג, עס איז דא אסאך העלפ, אסאך זאכן וואס מ'קען טון, אבער איינע פון די עיקר זאכן וואס איך וויל זיך אליינס פארשטיין, איך וויל זיך אליינס קענען אויספירן, איז צו זיין, צו זען וויאזוי איינער אנדערש וואס איז געגאנגען אין די מהלך, אן אנדערע סיטועשאן, אן אנדערע וועלט, אן אנדערע סטאט פון היסטאריע, אבער איינער וואס, ער איז בעצם די זעלבע מענטש ווי מיך, ער איז די מענטש. און אליהו הנביא האט איינגעזען אז פנחס דאס איז דער מענטש, דאס איז דער מענטש, דאס וואס ער וויל זען איז פנחס, ווען ער האט געהאט כביכול אזוי זאגט מען אמאל ווען ער האט געהאט א ספק האט ער געקוקט וואס וואלט פנחס געטוהן, אבער דאס איז נישט קיין זאך וואס מען לערנט וואס וואלט יענער געטוהן, דאס פשט אז דאס איז אזוי ווי אזוי ווי אונז לערנען קבלה אז יעדער דער שורש פון יעדער זאך די איידיע פון יעדער זאך דאס וואס מאכט די זאך זאל זיין אזוי דאס איז די זעלבע זאך די איידיע פון אליהו דאס איז פנחס, און פנחס ס'הייסט ער איז דער זעלבער מענטש, וואס הייסט א מענטש? א מענטש הייסט זיין זיין גוף, זיין זיין א יא געווען געמאכט פון אנדערע שטיקלעך גוף, לאמיר זאגן דאס איז נישט א מענטש, א מענטש איז דאך זיין סארט, זיין מענטשהייט, זיין זיין נשמה וואס מען רופט, אדער זיין סארט מענטש, נישט נאר סארט איז נהג איז עס גוט אדער שלעכט, דעם זאג איך, מען קען זיין גוט אדער שלעכט אין יעדע ראלע, אזוי ווי בלעם קען זיין די זעלבע ווי משה, און די ידיעה אין די גמרא וועגן מזל מאדים און אזוי ווייטער, יעדע סארט מענטש איז דא גוטע און שלעכטע, ס'איז דא שלעכטע מלאכים און גוטע מלאכים, שלעכטע נביאים און גוטע נביאים, שלעכטע רעבעס און גוטע רעבעס, שלעכטע תלמידים און גוטע תלמידים, אלעס איז דא שלעכטס און גוטס, אבער דאס אז ס'איז דא א סארט מענטשן, דאס איז א זאך וואס כולו א סוד, פאר דעם זאגט מען גלגולים איז א סוד, ווייל על פי פשט זאגט מען יעדע איינער זאל זיין גוט און נישט שלעכט, אבער נישט גענוג, מען ווערט אביסל עלטער, מען פארשטייט אביסל טיפער פארשטייט מען, און דאס איז אפשר די עיקר וועג וויאזוי א מענטש קען זיין גוט, ווייל אסאך מאל די ריזען פארוואס ער איז נישט מצליח איז ווייל ער איז צומישט, ער ווייסט נישט וואס זיין ראלע איז. די עיקר זאך איז אז ער ווייסט וואסערע סארט מענטש ער איז און דאס לערנען זיין אין א געוויסע זין איז עס מען איז מחיוב צו לערנען די תורה אזוי ווער ס'איז ברוך הוא ווער ס'איז מען איז מחיוב צו לערנען די תורה אויף א וועג וואס איך קען טרעפן דארט פון דעם לערנען מעשות און דא מעשות פון תורה שבעל פה מעשות פון צדיקים מעשות פון ראשונים אחרונים פון תנאים פון אמוראים א מענטש דארף זיך טרעפן דער וואס ער איז זיין גלגול ער ווייסט אז ער נאכדעם פון דעם לערנט ער זיך צו ווערן א צדיק לערנט ער זיך וויאזוי די ריכטיגע וועג אין דאס צו טון. סאו יעצט לאמיך פרובירן צו מסביר זיין וואס איז וואסערע סארט מענטש איז דאס פנחס וואס אונז לערנען פון די פרשה וואס האט באקומען א ברית שלום און און איך קוק אריין אביסל אין זוהר דא אויפן אויפן סדרה די זוהר רעדט וועגן דעם די זוהר רעדט וועגן דעם ר' שמעון און און רבי אלעזר רעדן וועגן וואס פאר א סארט מענטש איז דער וואס איז עוסק בתורה ס'נישט קיין קליינע זאך איינער וואס ער זאגט ער איז זיך מתחזק אין די שכינה וואס מיינט דאס וואס מיינט דאס אז ער איז זיך מתחזק אין די שכינה.

מיר האבן גערעדט וועגן דעם, ס'איז דא צוויי זאכן, לאמיר לאמיר לאמיר דאס אביסל אביסל דא צונעמען. זענען דא מענטשן וואס זענען געבוירן זיי ווייסן וואס זיי דארפן טון, דאס איז נישט זיכער גוט. זענען דא מענטשן און באמת פאר דעם זאגן פנחס זה אליהו, פנחס איז אזא סארט דמות וואס הייבט זיך אן ווען משה רבינו ענדיגט זיך, זייער גרויסע סודות. אונז זענען לעבן נאך אלע אין די וועלט פון מיתת משה. אין אלע לעוועלס אין אלע בחינות, משה רבינו איז נישטא. תורה איז נישט דא, אונז לעבן אמת, אין די וועלט וואס אונז לעבן איז א וועלט נאך די תורה, ס'איז פאוסט תורה, אזוי ווי מ'זאגט שני אלפים תורה, שני אלפים ימות המשיח, פשט אונז זענען פאוסט תורה, תורה איז געארבעט אין א געוויסע סארט וועלט, צו קומען זאגן אין יענע סארט וועלט, אין די סארט מענטשן וואס זענען דארט דא, וויאזוי מ'זאל זיין גוט און נישט שלעכט. אבער אונז לעבן אין זייער א אנדערע וועלט אין יעדע סענס, נישט מען קען אין א געוויסע זין זענען מענטשן די זעלבע מענטשן די זעלבע יצרים די זעלבע זאכן, אבער אין די סארט מענטש ווען מען זאגט דא מער ווי איין סארט מענטש די סארט מענטש פון טו טאוזענט טווענטי טרי איז נישט די סארט מענטש פון ניינטין טווענטי טרי איז פשוט א אנדערע סארט, אזוי ווי פנחס האט א אנדערע דזשאב ווי ווי אלעזר און האט א אנדערע דזשאב אדער א אנדערע סארט מענטש ווי משה און ער קען זיך נישט אפילו לערנען פון דעם. אבער און דאס איז די וויכטיגע זאך. איז ס'האט ס'דא כאילו צוויי וועגן פון לערנען פנחס איז געווען א גילגול פון פון נדב ואביהוא, אליהו איז געווען א גילגול פון נדב ואביהוא, פון פנחס, וויאזוי זאגט מען דאס? אדער זאגט מען ער איז געבוירן, ממילא האט ער עס געטון אזוי ווי יענער האט געטון, אדער קען מען זאגן אנדערש, און דאס איז א נייע סארט גילגול, ס'איז א סארט והשיב לב אבות על בנים גילגול. מ'קען זאגן איז אז ס'דא סיטואשענס וואס קיינער ווייסט נישט וואס צו טון, המה בוכים פתח אוהל מועד, משה, אהרן, די נשיאים, אלע שטיין און וויינען, דאס איז אונזער, אונזערע יא אונז אין די דריי וואכן, מען זיצט מען וויינט, יא, וואס הייסט מען וויינט, שריו ונביאיו כהניו מלכיו אלע וויינען, וויינען טייטש זיי וויי זיי זענען פארלוירן, זיי ווייסן נישט וואס זיי טוען, זייער גוט עטליסט מען וויינט האלט מען שוין ערגעץ, אבער זיי וויינען, המה בוכים, זיי ווייסן נישט וואס צו טון. מען קען נישט מער ווי וויינען, דאס איז דאס איז די סיטועשאן, דאס איז די פאקט, דאס איז די ריעליטי ווי אונז האלטן, ווער ס'רעדט זיך איין אז אונז ווייסן וואס אונז טוהן, מוחל זיין און אויפמאכן די אויגן, קוקן אין צייטונג און זעהן אז אונז ווייסן נישט אונז, נישט אונזערע זיידעס, נישט אונזערע עלטערן, נישט אונזערע רעבעס, נישט אונזערע מלכים, קיינער ווייסט נישט וואס זיי טוהן, דאס איז א פאקט, נישט די אידן, נישט די גוים, קיינער נישט. פנחס, וירא פנחס, פנחס זעט די זעלבע זאך ווי יעדער איינער זעט, פון זיינע אויגן אנשטאט ארויסקומען טרערן, נישט וויסן וואס צו טון, ער טרעפט עפעס א וועג וואס צו טון. נישט קלאר אויב די זאך וואס ער טוט איז די מערסט אויסגעהאלטענע מעשה, צו מען קען עס בכלל דרש'נען ברבים, מען זאל טון אזוי ווי פנחס, ניין מען קען נישט, ס'דא זאכן וואס דער אייבערשטער זאגט טו אזוי און מען טוט, דאס איז זייער פשוט, נאכדעם וואס מען ווייסט וועלכע מענטש מען איז, איז עס גאנץ פשוט. אבער אונז זענען לעבן נישט אין דעם וועלט, אונז לעבן נישט אין די בהירות, אין דעם זה הדבר אשר ציווה ה', אונז לעבן נישט דארט, שפעטער לערנט מען פרשת נדרים, זה הדבר, אונז זענען נישט נבואת משה פון זה הדבר. אבער אונז האבן אויך אויגן, אונז קענען זען וואס דאס וואס יעדער איינער זעט קענען אונז זען, וואס די נשיאים און כל העדה זעען, וירא איש ישראל, אלעס זעען אונז. און פנחס זה אליהו און נדב ואביהוא האבן עס געטון די זעלבע זאך נאר זיי איז נישט געלונגען זיי האבן געטון אויף א די ריכ די ראנג זאך פון די וועג כאילו זיי זענען געשטארבן וועגן דעם אבער די זעלבע איידיע האבן זיי געהאט זיי האבן מקיים געווען די משנה במקום שאין אנשים השתדל להיות איש דאס איז נישט קיין גרינגע משנה דאס איז נישט קיין גרינגע ראלע צו שפילן ווייל דאס איז א ראלע בחוסר ראלע קיינער זאגט דיך נישט נישט דא קיין שאין אנשים עס איז נישט דא קיין קיין גבאי וועסטו ווערן די גבאי פון בית מדרש ניין פשט ס'איז נישט דא קיין מענטש און דו ביסט אויך נישט קיין גבאי ביסט נישט געבוירן צו זיין א גבאי ביסט בכלל געבוירן צו זיין עפעס אנדערש אבער קיינער אנדערש איז נישט דא השתדל להיות איש.

און דאס איז אזא סארט מענטש וואס ער קען נעמען די צובראכענע רצונות, די צובראכענע, און די וויינען, ער זעט אז יעדער איינער וויינט, פארשטייט זיך אז יעדער איינער שרייט דא עפעס. און זיי שרייען, אונז דארפן איינער זאל נעמען אויף זיך די אחריות, זאל נעמען אויף זיך די רעספאנסיביליטי, צו טון וואס מען דארף טון. און זיין זיין די שייגעץ אויב מען דארף, זיין די צדיק אויב מען דארף, נישט קיין חילוק וואס מען דארף טון. עס זיין וואס ער דארף, וואס מען דארף טון. מיט דעם אבער איך וויל דאס איך וויל דאס איך וויל דאס שטארק מדגיש זיין ווייל מ'רעדט אסאך מאל וועגן פנחס איז געווען א קנאי און ס'דא אין די גמרא רעדט שוין וועגן אליהו הנביא צו צו ס'איז גוט צו זיין א קנאי צו מ'דארף מלמד זכות זיין אויף די אידן אדער נישט כ'מיין אז דאס איז סעקענדערי ס'הייסט עט ליסט אין מיין מעשה פון פנחס וואס איך רעד וואס איך וויל קוקן אויף וואס איך מיין אז אונז אלע דארפן דארפן לערנען פון דעם עפעס אונז דארפן אונז דארפן טרייען צו זעהן צו זיין די סארט מענטש וואס איז וואס איז צורך צורך השעה איז א צורך המציאות. צי פנחס האט געשלאגן אדער אדער געקושט, צי ער האט געמאכט מענטשן פילן גוט אדער שלעכט איז סעקאנדערי, דאס איז דאס אויב מען דארף אמאל דארף מען שלאגן אמאל דארף מען הרג'נען איינעם אמאל דארף מען דארף מען זיין שיין דאס איז אין יעדע יא אמאל דארף מען חושך שבטו שונא בנו אמאל דארף מען דאס איז שוין די שאלות פון הלכה למעשה וויאזוי מען טוט עס. שטייט דאך בריתי היתה אתו החיים והשלום נישט באמת געבויט אויף דעם דער חידוש דא די עיקר זאך וואס איך מיין אז דאס הייסט באמת די קנאות די קנאות של פנחס איז אז ער געהאט די דרייסט די די אומץ די חוצפה עס איז נישט נאר א חוצפה עס איז באמת א ריזיגע קבלת עול ס'נישט קיין גרינגע זאך אז מ'זאגט פאר איינער איך געב דיך די מלך זאגט דו זאלסט זיין דעם און דעם סאלדאט זאלסט טון אזוי און אזוי ווייסט ער דאך אז נישט ער איז דאך א מורד במלכות אקעי איז א גרויסע וואוילע איד ער קען מקבל זיין מלכות שמיים. פנחס האט נישט בכלל גענומען מלכות שמים, גענומען מלכות שמים מעצמו. ער האט אליינס גענומען די דזשאב וואס ער האט געדארפט, און עס איז באמת געווען זיין דזשאב. דאס איז דאך די גאנצע פסוק אין פרשת פנחס זאגט, דאס וואס פנחס האט געטון, דאס איז געווען זיין דזשאב ועתיד לו מששת ימי בראשית. פנחס בן אלעזר בן אהרן ס'גיבט אים א גאנצע יחוס, פשט כאילו דאס איז כאילו דאס איז ער געבוירן פאר. אבער ער האט נישט געוואוסט דערפון, און קיינער האט נישט געוואוסט דערפון. ווען מען וואלט געוואוסט וואלט דאך משה געקענט זאגן ער זאל עס טון. פשט כאילו ס'איז דא אין די עולם אין הימל אזא סארט דא אזוי ווי אזוי ווי ישעי' הנביא האט געזען און דאס איז ווי די אייבערשטער זאגט את מי אשלח ומי ילך לנו ווער וועט זיין די אייבערשטער'ס שליח ווער וועט זיין די אייבערשטער'ס נביא און אוודאי דער וואס הערט עס פארשטייט אז מען מיינט מען מיינט נישט אים מען מיינט ס'איז דא אזא זאך וואס הייסט ישעי' הנביא דא אזא סארט זאך און די אייבערשטער זוכט אים ארום גראדע דא איז דא א יונגערמאן וואס הייסט ישעי' און ער זאגט הנני שלחני דא בין איך שיק מיך. כאילו ער האט דאך געזאגט שלח נא ביד תשלח די יד תשלח איז דער וואס הייבט אויף משה רבינו האט געווארט מ'זאל אים זאגן קלאר דאס איז א גרויסע חילוק פון משה מיט פנחס משה רבינו האט געווארט מ'זאל זאגן קלאר יא איך מיין דיך איך ווייס נישט צו ביסט חסיד פארוואס איך מיין דיך פנחס האט מען געזאגט נאכדעם אז מ'מיינט אים קודם האט ער געגאנגען און עס געטוהן דאס איז א פאקט אונז האבן נישט קיין נביא יעדער איינער זאגט ווען עס וואלט געווען א נביא וואלט מען געזאגט ווען עס וואלט געווען א רבי וואס וואלט מען געזאגט וואלט איך געהאט די קלארקייט צו טוהן א זאך ס'נישט דא ס'איז דא קלארקייט וואס מ'דארף דאך פארשטיין, ס'איז דא קלארקייט, שטייט אין די ספרים אז ויקח רמח בידו איז מרמז אז ס'דא רי"ש מ"ם חי"ת אברים, יא, רמח אברים, רמח מצוות, ס'הייסט צוזאמגענומען אלע מצוות, דאס איז די ברית, ברית, ברית איז טייטש הייסט חברות, און די אבר הברית איז אזוי, יא, ווען א מענטש טוט א, טוט א מצוה פון די אבר הברית, כאילו איז די גאנצע גוף טוט עס מיט, יא. מאכט מאכט זיך פון דעם א נייע א נייע בעיבי וואס קומט נאך די גאנצע גוף איז א סימן אז אין דעם ליגט די כללות די התקשרות מ'רופט עס ברית לשון התקשרות אלע אברים וואס ס'מיינט דא איז דאס איז א קנא קנאת ברית קנא קנאת השם צבקות תעשה זאת ס'מיינט אז ס'איז דא ס'הייסט ווען מ'זאגט קיינער זאגט מיך נישט וואס צו טון מ'זאגט יא מ'זאגט נאר נישט אויף איינמאל מ'זאגט אויף אסאך אנדערע מאל ס'דא אין די גאנצע וועלט די גאנצע אין אלע כלל ישראל אין יעדע סארט איד אין יעדע סארט סיטואשען אין יעדע סארט אין יעדע ברעקל וועלט זענען דא ברעקלעך מצוות זענען דא ברעקלעך וואס זאגן וואס פנחס דארף טוהן נאר קיינער האט עס נישט אויפגעשטעלט און צוזאמגענומען צוזאמגעקלויבט די אלע שטיקלעך דאס איז די ריאליטי פון פון אונז לעבן נישט אזוי שווער צו וויסן וואס וואס איז דא צו טוהן. נאר צו מאכן פון דעם א קאוהירענט מעשה, צו מאכן פון דעם א שליחות, צו מאכן פון דעם א זאך וואס מען קען טון, דארף מען די עיקר איז די ויקם מתוך העדה, מען דארף זיך קענען אויפשטעלן און זאגן, ס'איז אויף מיר, אולי. און מען וועט אים נאכלויפן, אלמלא הרגו זמרי, מען וועט אים נאכלויפן, ס'נישט קיין פשוט'ע מעשה. אבער דאס איז דער ווארט פון א קנאות, דאס איז אויך דער, מ'זעט עס ביי אליהו הנביא, מ'זעט דאס דער תפקיד פון אליהו הנביא פון זיין דער מבשר הגאולה, מענטשן מוטשענען זיך, אליהו איז דער שארפער וואס זאגט מ'זאל נישט מאכן רעגן, און דא איז ער דער שיינער איד וואס קומט צו אלע ברית'ן און געבט ברכות און העלפט אידן, ס'איז דער היינו הך, ווייל אין די מצב וואס דער עולם זינדיגט און מ'דארף איינער זאל געבן א שאקל דעם מצב, מ'דארף איינער זאל צאמנעמען די אלע אידן און זאגן האלא! ענק ענק ווילן דאך ענק קענען זיין פוסח על שתי הסעיפים ענק ווילן איך ווייס אז ענק ווילן נישט און א טאג ווילן ענק יא לאמיר צאמנעמען די אלע טעג וואס ענק ווילן יא און מ'וועט מאכן פון דעם עפעס אוודאי די טעג וואס זיי ווילן נישט וועט זיין ברוגז בסדר דאס איז די דזשאב פון די רבי צו נעמען קעיר פון דעם וואס וואס וואס וואס קומט אליהו מבשר הגאולה ער זאגט קוקט אונז ווארטן אויף די גאולה יעדן טאג דא א טאג דא א וואך דא דא א איד דארט איז דא א איד ואתם תלקטו אחד לאחד בני ישראל ער נעמט צוזאם יעדע איינער און ער זאגט העלא, איך איך בין דא, איך איך געב א רעקאגנישן, איך געב א הכרה טאקע פאר יעדער וואס איך געב א הכרה פאר יעדע איד, פאר יעדע פלאץ וואו ס'איז דא א רצון טוב, וואו ס'איז דא א אמת'דיגע בקשה, וואו אין יעדע פלאץ איז דאך דא, און איך געב פאר דעם א הכרה, איך רעקאגנייז עס, איך זאג אז ס'איז יא, ס'איז עכט, אז מען רעדט, ס'קומט זיך צאם אלעס, ויקח רמח בידו ס'נעמט זיך צאם די אלע רמח אברים, נעמט זיך צאם אין זיין האנט, און דאס געבט אים די כח, דאס אליינס ברענגט דאך די אייבערשטער'ס נבואה וואס זאגט ויאמר ה' אל משה פנחס בן אלעזר, דאס דער אזוי ווי אשרי ילוד אשה וואס די ערשטע זאך וואס דער אייבערשטער רעדט וועגן דעם איז זיין נאמען פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן דאס הייסט דער איז א מענטש דער איז דער איז דער דער איז דער איז דאס וואס איז און דאס דאס איז דאס איז וויאזוי דאס איז וויאזוי כ'האב שוין געזאגט אסאך מאל דער ליובאוויטשער רבי האט געזאגט אז ער ווייסט נישט אויב ער איז משיח ווייל משיח דארף מען זאגן אז ער איז משיח און מען האט אים נאכנישט געזאגט ואני אומר אז נישטא אזא זאך. משיח איז דער וואס מען זאגט נאכדעם, דאס איז אליהו הנביא וואס מיר רעדן היינט, משיח זאגט מען נישט אז ער איז משיח, משיח איז דער וואס, אזוי ווי זאגט דער רמב"ם, משיח איז דער וואס ער מאכט די גאולה זאל געשען, נאכדעם זאגט מען למפרע שהוא הוא משיח, אויך פארדעם איז ער נאר בחזקת משיח, דאס שטייט אין רמב"ם. דאס איז א גאנץ אנדערע וועג פון טראכטן, דאס איז א גאנץ אנדערע וועג פון טוהן, און אונז לעבן אין די וועלט, עטליסט ווילאנג, כ'ווייס נישט, אונז לעבן אין די וועלט ווי דאס איז די איינציגסטע וועג פון טוהן, און מען זעט עס ווען איינער שטעלט זיך אויף און ער מאכט א זאך, ווערט ער דער, למפרע ווערט ער דער וואס מ'האט געדארפט, וואס מ'האט געדארפט ער זאל זיין אין די ריכטיגע פלאץ, נישט פשט מ'דארף ווארטן ס'זאל קומען, און דאס, און וויאזוי ווערט ער, דאס איז איינע פון די שטארקע וועגן וואס מ'קען, וויבאלד אונז זענען נישט היינט געבוירן, מיר זענען נישט אליינס געבוירן, אונז האבן די אנדערע, אונז האבן פריערדיגע גלגולים, און אלע פון אונז האבן פריערדיגע גלגולים, יעדע איינער, ס'דא איינער וואס איז נישט פנחס, ס'דא איינער וואס איז זמרי, זאל זיין זמרי, כ'ווייס נישט, דאס איז זיין ראלע וואס הייסט זמרי אויך, איז בסדר, יעדער איינער קען קען זיך מתבונן זיין אין די תורה און טרעפן עפעס א מענטש, עפעס א דמות, אדער עפעס א מינוט, עפעס א מעשה, וואס דאס איז ביי אים אין זיין פריערדיגע גלגול. פאר דעם איז די שטערקסטע, יא, די שטערקסטע ריזאן פארוואס א מענטש טוט עפעס, ווייל כ'האב עס נעכטן געטון, יא. ס'איז נישט אפילו שווער די קשיא, פארוואס גיי איך אז היינט און גיי איך גיי איך היינט אין מקווה, ווייל נעכטן בין איך געגאנגען אין מקווה, לעצטע וואך בין איך געגאנגען אין מקווה, איך בין א מקווה גייער, גיי איך אין מקווה. זייער פשוט, יא. דאס איז אבער ווען א מענטש דארף זיין אביסל ברייט. דאס איז מצומצם, יא. איך בין אין דיס לייף א מקווה גייער. אין א פריערדיגע לייף ס'איז נישט קיין, וויאזוי ווייסט אז דו ביסט א גלגול? איך זעה דאך אז איך בין אזא מענטש, איך בין דער מענטש. אין די פריערדיגע לייף בין איך געווען פנחס וואס האט געהארגעט זמרי, האט אליהו הנביא געזאגט. אין א פריערדיגע לייף בין איך געווען דוד וואס איז געגאנגען ביינאכט און געזאגט תהלים. אין א פריערדיגע לייף בין איך געווען, און אזוי און אזוי ווייטער. דאס איז דאס איז א, ממילא טו איך עס, פארוואס? ווייל דאס בין איך. דאס איז דאך די שטערקסטע ריזאן פארוואס א מענטש טוט א זאך, ווייל דאס איז ער. ס'הייסט דאס איז ער, דאס בין איך אין הלכה למעשה, און דאס בין איך בתור, און דאס בין איך אין א פריערדיגע גלגול. איך בין אזא סארט מענטש, און מען קען זיך לערנען, מען קען אפילו ווערן א סארט מענטש, דאס וואס אונז לערנען פון פנחס, אז מען קען ווערן א סארט מענטש, מען קען ווערן וועלכע סארט מענטש מען וויל, אבער וועלכע וואס סארט מענטש מען דארף, און דאס פירט זיך שוין בדרכים נעלמים, די אייבערשטער געבט זיך שוין א עצה ס'זאל זיין וואס ער דארף, אבער די עיקר, די עיקר, די עיקר זאך פון פנחס איז דאס אז ער

ס'איז שוין דא, ס'איז נישט פשט אז מ'דארף מחדש זיין א נייע רוט, ס'איז נישט מ'דארף מחדש זיין א נייע סארט וועג פון לעבן, ס'איז שוין דא די אלע זאכן, מ'דארף נאר איינער זאל עס, זאל עס טוהן, זאל עס זיך אויפהייבן און זאגן הנני שלחני, א גוטן שבת.